מיינע פריינט, ס'איז שוין עטליכענע יאר ווי איך שטיי דא פאר אייך אין די טעג פון פאר פסח צו באעהרן און אויך צו געדענקען, דאס וואס האט פארגעשטעלט מיט זיך דאס פוילישע אידנטום בכלל, ווארשע בפרט, און דיע וועלכע זיי האבן געקעמפט אין געטא אום פסח תש"ג. און דרך אגב וואלט איך געוואלט אויפמערקזאם מאכן אויף דיע ארגאניזירער. אז ס'וואלט געוועזן אסאך בעסער און האבן אידישן טעם אז ס'וואלט געשטאנען תש"ג תשל"ט אנשטאט פון נײַנצן דרײַ און פֿערציק ביז נײַנצן נײַן און זיבעציק. תש"ג איז א דאטע אין וועלכע ס'איז פאראייביגט און ס'פארווארצלט אין דעם ייִדישן זכּרון. וואַרשע, מײַנע פֿרײַנד, איז געווען אַן אַלזײַטיקע שטאָט. ס'האָט נישט באַלאַנגט בלויז צו איין קרײַז. וואַרשע האָט מיט זיך פֿאָרגעשטעלט אַ שטאָט פֿון אַ סך יחידים, אָבער איין שטאָט, וועלכע איז געווען גרייט, צו פארטיידיגן דעם אידישן כבוד און דעם אידישן שטאלץ ביי יעדע געלעגנהייט וואס עס איז געוועזן. מיר געדענקט זיך אין די דרייסיגער יארן, און די וואס זיי געדענקען דענסמאלט ווייסן דאס, ווען די פוילישע רעגירונג האט געוואלט און געוואלט אטאקירן אידישע שחיטה, און ס'איז געוועזן מערקווידיג צו זעהן ווי מענטשן וועלכע זענען געוועזן ווייט פון אידישע רעליגיע און פון ארטאדאקסיע האבן געקעמפט מיט מסירות נפש אויף צו פארטיידיגן די וויכטיגקייט און די און די טייערקייט וואס ס'שטעלט מיט זיך פאר אידישע שחיטה. און דאס איז אוועקגעגאנגען פון פארטייאישקייט. בונדיסטן צוזאמען מיט ארטאדאקסן האבן געקעמפט האנט אין האנט ווייל זיי האבן געזען אז דא ליגט עפעס א אנפאנג, א הריסה פון קיום העם, פון אידישן פאלק, און דאס קען קיינער נישט דערלאזן. כ'דענק איך האב עס אמאל דערציילט אבער. ס'מאכט נישט אויס, איך וועל עס דערציילן נאכאמאל. אין מיינע וואנדער יארן אין רוסלאנד און יאפאן האב איך זיך באגעגנט מיט א זייער זייער פיינעם יונגערמאן, וועלכער איז געוועזן א לינקער, אבער פערזענליך זענען מיר געוועזן זייער זייער נאנט, אויף אזוי ווייט אז מיר האבן כמעט נישט דורכגעגאנגען א טאג אז מ'זאל זיך נישט טרעפן. מיט יארן שפעטער גיי איך איינמאל אין טיים סקווער באלד אינדערפרי, און ווי איר ווייסט דער וואס איז געווען אין טיים סקווער אין די פערציגער יארן, מען גייט נישט נאר מען שטופט, פלוצלינג הער איך איינער גיט מיר א קלאפ אין די פלייצע, איך גיב זיך א קוק אום, קרעמער וואס מאכסטו? גיב א קוק אום דאס איז מיין פריינט. וואס טוסטו דא? זאגט ער וואס הייסט איך בין שוין דא א תושב עטליכע יאר. זאגט ער מיר וועסט מיר נישט גלייבן אבער איך לייג אן תפילין יעדן טאג. זאג איך איך גלייב דיר נישט. זאגט ער מיר איך זאג דיר איך האב געלייגט תפילין. זאגט ער וואס איז האסט היינט פרעג איך אים האסט היינט געהאט יארצייט? זאגט ער ניין נישט דאס איך לייג תפילין יעדן טאג. און נעמט און שארט ארויף זיין ארבל און ווייזט מיר אז ס'נאך דא די די די רצועות די ביסט איינגעקנייט זאגט ער איך וועל דיר זאגן פארוואס כ'האב געלייגט תפילין אין ווארשע האב איך זיך געקענט פארגינען צו זיין אן אפיקורס כ'האב געוויסט אז דאס אידנטום וועט עקזיסטירן כ'האב געוויסט אז איך וועל נישט לייגן קיין תפילין וועלן צענדליגע טויזענטע הונדערטע אנדערע אידן לייגן תפילין. אבער ווען איך בין געקומען דא אין ניו יארק און איך האב געזעהן וואס ס'טוט זיך דא, טראכט איך, איך הערשל דעם שוחט'ס אייניקל, איך וואס איך האב געזעהן א פולבלוטיג אידישקייט, אויב איך וועל נישט לייגן קיין תפילין קען חס ושלום דאס תפילין אונטערגיין, און דאס קען קיין אידישער אפיקורס נישט באגרייפן, אויף דעם קען איך נישט דערלאזן, דערפאר האב איך באשלאסן, און דאס איז א געשיכטע וואס האט פאסירט מיט מיר אליין אין נײַנצן אַכט און פֿערציק ווען איך האב געטראפן דעם אידן, און דאס האט מיר געגעבן דעם באגריף און דעם פארשטענדעניש וואס ס'שטעלט מיט זיך פאר א פוילישער איד, א איד וועלכער איז געוועזן טיף אין הארצן א פולבלוטיגע איד, און מיינע פריינט עס איז נישט קיין צופאל וואס מיר קומען זיך צוזאמען דא אין די טעג פון ערב פסח, בכלל יעדער מענטש האט א טאפלטע ראל, יעדער איד איז א ער איז אן אינדיווידועלער ער איז א יחיד, אבער צו די זעלבע צייט איז ער א טייל פון די קהילה, איז ער א טייל פון די געזעלשאפט, ער איז א טייל פון די מדינה, און דאס צוזאמען שטעלט מיט זיך פאר דער יום טוב פסח. דער יום טוב פסח האט געהאט אין זיך א קרבן פסח וואס האט געדארפן ברענגען יעדע משפחה באזונדער, אבער צו די זעלבע צייט האט מען געקענט צושטעלן צו למנויו אז ס'איז געווען מ'האט געקענט פאררעכענען זיך צווישן די משפחה, און די זעלבע זאך איז מיט אונז אידן, מיר זענען טאקע יעדער איינער האט אין זיך אן אינדיווידועלע א יחידישע באגריפן און יחידישע אספיראציעס, אבער מיר אלע צוזאמען זענען פאראייניגט צו פארטיידיגן. און צו קעמפן פאר כבוד ישראל און כבוד השם, און דאס שטעלט מיט זיך פאר אט די פארזאמלונג אדער וויאזוי ווילט עס רופן פון היינטיגן טאג, עס איז א שאד וואס הונדערטער און טויזנטער אנדערע קומען נישט אפגעבן כבוד צו די וועלכע האבן דאס דעמאנסטרירט אויף אזא מין אופן וואס ס'וועט בלייבן אייביג אין די געשיכטע. מיינע פריינט, איך זאג עס אלעמאל, איך האב געמאכט פאר זיך א מאסט פון צו דערציילן אונזערע קינדער אט דאס וואס מ'האט זיך, דאס וואס האט מיט זיך פארגעשטעלט פוילישע אידנטום, און דאס וואס היטלער ימח שמו מיט אלע זיינע מיטהעלפער האבן געוואלט און ס'האבן חס ושלום געצילט און האבן שיער דערגרייכט אפצומעקן און אויסווארצלען אט דאס וואס מ'רופט פויליש אידנטום אדער אייראפעאיש אידנטום. עס קומט א צייט ווען מען פארגעסט, און די תורה זאגט אונז אן, זכור את אשר עשה לך עמלק, איז פארהאנען צוויי צוויי מצוות, פאראן א מצוה צו געדענקען און פאראן א מצוה פון נישט פארגעסן. ווי אזוי קען מען געדענקען אז מיר אליין וועלן נישט פארגעסן און מיר וועלן מאכן געדענקען אונזערע קינדער? עס איז א חוב און איך וויל עס זאגן די ארגאניזירער אז זיי דארפן וויסן אז ס'נישט גענוג וואס ס'קומען פוילישע אידן, ס'דארפן קומען די קינדער, ס'דארפן קומען די אייניקלעך, ס'דארפן קומען משפחה, ס'דארפן קומען פריינט, און מ'דארף רעדן און נאכאמאל רעדן און נאכאמאל דערמאנען, ווייל צום באדויערן געפינען זיך אזעלכע וועלכע האבן טוען יעדע זאך אויף צו מאכן פארגעסן. און לאמיר געדענקען און לאמיר באהערן. און לאמיר פארשטיין אז יעדע זאך איז נישט קיין צופאל, מיר טרעפן אין זיך אין די טעג פון פסח, פסח האט אין זיך א טייטש פון איבערשפרינגען, פאראנען א צייט ווען מען קען גיין ווי מען זאגט טראט ביי טראט, פאראנען א צייט ווען מען מוז געבן א שפרונג, ס'נישט גענוג צו גיין לאנגזאם און איך וועל דערגרייכן ביסלעכווייז. היטלער ימח שמו האט נישט געוואלט גיין טראט ביי טראט. ער האט זיך געשטעלט מיט אן אויף אן אופן פון אויסמארדעווען א גאנצן א רבים מיט א מאל. שטעלט אייך פאר וויפיל וואלט גענומען אז מען זאל דארפן אויסהרג'ענען הונדערט טויזנט מענטשן. וואלט גענומען וואכן. ער האָט זיי פֿאַרזאַמלט אין איין גאַסקאַמער און געגעבן אַ דריק אין אַ קנעפּל, און דאָס האָט דערמעגלעכט, אַז מאַסן מענטשן, טויזנטער, הונדערטער טויזנטער מענטשן זענען אומגעקומען. מיר דאַרפֿן זיך לערנען דערפֿון אין דעם היפּוך. ס'איז נישט גענוג וואָס צו גיין טראָט בײַ טראָט. מיר מוזן פֿאַרשטיין, אַז ס'איז דער צײַט פֿון ופּסח, געבן אַ שפּרונג. לאָמיר זיך דערמאָנען

וויאזוי האט אויסגעקוקט דער ערב שבת? וויאזוי האט אויסגעקוקט א מנין ווען א טרעגער האט געלאזן שטיין אלעס און זיך אריינגעכאפט אין שול צו זאגן צו זאגן א קדושה און אריינכאפן דעם דאווענען אפדאווענען? אבער דאס ער האט עס געטון מיט הארץ און מיט געפיל, ער האט עס געטון מיט אזויפיל איבערגעגעבנקייט, מיט אזויפיל אמת, מיט אזויפיל ריינקייט, אז יעדער איינער וואס ער געדענקט דאס איז זיכער אז ער ווערט פאר א מינוט א געהויבענער און א געלייטערטער ווייל ער ווייסט ער קומט פון דארט וועלכע האט ארויסגעגעבן אזעלכע סארטן אידן. מיינע פריינט איך זאג עס אלעמאל און איך וועל עס זאגן נאכאמאל אז איך בין שטאלץ

וועלן פארשטיין אז ס'נישט גענוג צו טרויערן, מ'דארף לעבן מיט ווארשע, מ'דארף לעבן מיט דעם געדאנק און מיט דעם גייסט וואס מ'האט צו זיך פארגעשטעלט דאס ווארשעווער אידנטום און דאס פוילישע אידנטום און די וועלכע האבן געקעמפט אין געטא, ס'נישט געווען בלויז די פיזישע כוחות, עס איז געוועזן די גייסטיגע כוחות וועלכע האט עס געגעבן. געבענטשט זאלן זיין די וועלכע ארגאניזירן, אבער גיט אריין אביסל חיות, צוויי מאל חי, איין מאל חי איז נישט גענוג, ס'דארף זיין צוויי מאל חי, געלעבט און נאכאמאל געלעבט, אז מיר זאלן ארויסדרינגען, אט דאס וואס זיי זענען אומגעקומען, זענען זיי נישט אומגעקומען אז מיר זאלן טרויערן, זענען אומגעקומען אז מיר זאלן לעבן און האלטן זייער אנדענק הייליג און טייער עד סוף כל הדורות, ווען מיר וועלן דערלעבן צו זען אן אמת'ן שלום אין ארץ ישראל, און לאמיר, ערלויבט מיר צו זאגן, אז בכדי עס זאל זיין שלום אין ארץ ישראל, איז כדאי צו געדענקען אט דאס וואס איז פארגעקומען אין תש"ג אין ווארשע, זאלן אלע וויסן אלע עמי הבשורה און אלע פעלקער פון די וועלט וויסן אז דער אידישער גייסט לעבט און וועט לעבן און עם ישראל חי.

דער ייִדישער חורבן אין סעפּטעמבער נײַנצן נײַנצן נײַן און דרײַסיק, און ס'ווערט זעקס און דרײַסיק יאָר ווי ס'איז ווי ס'איז פֿאָרגעקומען אין די טעג פֿון פּסח דער אויפֿשטאַנד אין וואַרשעווער געטאָ. דער פֿאַרבאַנד פֿון די וואַרשעווער ייִדן אין מאָנטרעאָל, וועלכער רופט שוין יארן לאנג, כ'מיין אזוי לאנג ווי ער עקזיסטירט, יעדעס יאר אין די טעג פון פסח, די דאזיגע יזכור פארזאמלונגען, וויל זאגן אז ס'איז נישט בלויז דער חוב פון צו געדענקען,

פון חורבן אייראפע, אומגעקומען און ספעציעל פון חורבן פוילן, אומגעקומען, פארניכטעט געווארן א שטייגער לעבן וועלכן מיר קענען נישט, מיר זענען נישט מסוגל צוריק אויפצובויען, א שטייגער לעבן וואס האט זיך אזוי טיף טיף איינגעווארצלט, אין פארלויף פון יאהרהונדערטער וואס די אידן האבן געלעבט אין פוילן. די אידן זענען נישט געקומען די אידן זענען נישט געקומען פון פוילן גופא, זיי זענען דאך געקומען פון אנדערע לענדער, אבער ס'האט זיך אזוי אנטוויקלט, ס'האט זיך אזוי אויסגעברייטערט, ס'האט זיך אזוי איינגעפונדעוועט אזא מין שטייגער לעבן וועלכע איז בכח געווען משפיע צו זיין אויף אלע אידישע ישובים אויף די וועלט. דאס איז אויך איינס פון די טרויעריגסטע געשעהענישן וועלכע זענען געווען אין די צייט פון חורבן, נישט בלויז די פיזישע אויסראטונג, נישט בלויז מענטשן זענען אומגעקומען, נישט בלויז אידן זענען אומגעקומען, ס'איז אומגעקומען, פארניכטעט געווארן, א שטייגער לעבן וואס איז געווען שיין, גוט און הייליג, און דאס זענען מיר די ווארשעווער אידן דא אין מאנטריאל, דער פארבאנד פון די ווארשעווער אידן, דאס ווילן מיר דערמאנען יעדעס יאר ווען מיר קומען זיך צוזאמען, ס'איז נישט היינט שוין די צייט פון אוועקשטעלן זיך דא קריגן מיט די וועלט און זאגן אז דער איז שולדיג און יענער איז שולדיג, דאס איז א באזונדער קאפיטל פאר זיך וועלכעס ווערט געפירט כסדר, איר זעט אז יעצט איז געווארן פארקערט גאר, וואס לענגער עס געדויערט אלץ מער נעמט מען זיך צו דעם ענין חורבן, מיר ווילן בלויז געדענקען און טרויערן אויף אונזער פיזישן און דעם גייסטיגן אומקום. וואס האט מען זיך פארגעשטעלט וואס איז פארגעקומען אין די יארן פון די מלחמה פון נײַנצן נײַן און דרײַסיק ביז זעקס און פֿערציק ביז פֿינף און פֿערציק? כ'וויל ענדיגן מיינע פאר ווערטער מיט א ליד אנגעשריבן פון פרץ מיראנסקי וועגן די שארית הפליטה. אונזער נעכטיגע היים האבן שטיוול צעטראטן און פון פייער א שלייף

זאָל ליכט זיך אָנצינדן אין פּוסטע אױגן-לעכער און ברענען אין דעם פֿלאַם. און זע, אַ גרױסע מחנה מיט יונג און אַלט, מיט גרױס און קלײן, אַ שבֿט, אַן אַלטער גרױסער שבֿט האָט זיך אױפֿגעשטעלט, געשטעלט זיך אױף די פֿיס.

די האַנט די בלוטיקע האָט זײ צונױפֿגעיאָגט אַהער צום לעצטן טאַנץ, די זײדעס און די טאַטעס מיט זין און טעכטער, קײנעם נישט געמינערט און קײנעם ניט פֿאַרפֿעלט. אָט זײַנען זײ, װי איך האָב זײ געקענט אַמאָל, דער סטאָלער און דער שלאָסער און דער מולער, דער קרעמער און דער גערטנער און סאַדאָװניק, דער גאַרבער און דער גלעזער און דער רימער,

נאך מעריב בלייבן אין בית מדרש לערנען. נאר איצטער שטייען זיי באלויכטן בלוטיג רויט אין העליש פייער. דער רב, דער הארציגער בעל תפילה און דער שוחט, דער ראש ישיבה מיט די בחורים די לערנער, די גרויע זקנים מיט די ווייסע בערד און פאות, די יונגעלייט, דער אנשפאר פון די אלטע,

דאָ, אױף די ברעגעס פֿון װיליע פֿון דער בלױער אין רױטן ליכט פֿון ברענענדיקע שולן און מוסר-שטיבער. ס'גאַנצע לעבן פֿון אַ פֿאָלק גײט אױף אין בראַנד.

נאך דעם אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא. זעקס און דרײַסיק האט דער רב געזאגט איז צוויי מאל חי, ביי אידן זאגט מען חי צום לעבן, דאס איז צוויי מאל חי נאך א שרעקליכן טויט. דער רב האט אויך דערמאנט א קרבן פסח, איר געדענקט מן הסתם פון חומש אז דער קרבן פסח איז געבראכט געווארן בכדי דער משחית זאל אויסמיידן די אידישע שטובן. דא האט דער משחית נישט אויסגעמיטן די אידישע שטובן, און אין אלע שטובן איז געקומען דער חורבן א קרבן פסח פון די לעצטע פופציג טויזנט פון א קהילה פון דריי הונדערט און פופציג טויזנט, א טייל פון דעם גרויסן קרבן. פון זעקס מיליאן, צווישן זיי א מיליאן, א גאנצער מיליאן קינדערלעך. עס איז אסאך געשריבן געווארן וועגן דעם חורבן אין די יארצענדליגער זינט עס איז געשען, און די וואס זענען דארט נישט געווען פארשטייען נאך אלץ נישט וואס איז געשען, האבן נאכאלץ נישט קיין אהנונג ווי טיף עס איז געווען דער בראך, ווי גרויס עס איז געווען די גבורה. לעצט יאר צו דער פינף און דרייסיגסטער יארצייט נאכן אויפשטאנד, איז צו דעם יום השואה אסאך געשריבן געווארן וועגן דעם אין אלע אידישע צייטונגען אין דער וועלט, ספעציעל אין ישראל. אין דער פארשפרייטסטער צייטונג מעריב איז געווען א מאמר פון חיים באלצאן אונטערן קעפל יום השואה תשל"ח, שרייבט ער דארט צווישן אנדערן ממש וועגן דער גבורה, און זי איז געווען גרויס אן א שיעור, אין יענע באדינגונגען וואס האבן געהאט די געטא אויפשטענדלער, די פארטיזאנער, און די וואס האבן ארגאניזירט אויפשטאנדן אין לאגערן. וועגן דעם איז שוין אסאך געשריבן און גערעדט געווארן. אין זייער גבורה האבן מיר זיך געגרויסט און וועלן זיך אלעמאל גרויסן.

אונזערע גוטהארציגע ברידער חיים באלצאן איז א פוילישער איד, רעדן אויך וועגן דער חרפה וואס עס האבן זיי פארשאפט די קרבנות פון דער שואה, עטליכע הונדערט, אפשר עטליכע טויזנט, פון זעקס מיליאן זענען געווען העלדן, אלע אנדערע בעסער נישט רעדן וועגן דעם.

אזא איבערמענטשליכער כח, אזא וואונדערליכע הייליגע העזה, אזא נישט צעברעכליכער אויסדויער. מיט גבורה ווערט מען נישט געבוירן, און עס פאלט נישט אראפ ווי א נס פון הימל. גבורה מוז האבן דעם באדן אויף וועלכן עס זאל אויסוואקסן, די אטמאספער אין וועלכער עס זאל קענען אויפפלאקערן. צי איז דאס געווען בנמצא אין געטא אין יאר נײַנצן דרײַ און פֿערציק? איז דעמאלט די צייט געווען אזא, די באדינגונגען אזעלכע וואס זאלן אויפוועקן נייעם מוט, נייעם גלויבן און גבורה? אויסגעמאטערט פיזיש, דערדריקט פון די פריערדיגע גירושים, פארלאזן פון דער גאנצער וועלט, פארראטן און אויסגעלאכט פון די שכנים. דאס איז געווען דער מצב פון דער געטא אין יענער צייט. איז דאס א מקור פאר העלדישקייט? פאראן גיבורים ביי אלע פעלקער אין אלע קאמפן. מען שטארבט כדי אויסצוקעמפן א בעסער לעבן פאר דעם פאלק און פאטערלאנד. מען גיט אוועק דאס לעבן און מען ווייזט דערביי אז די קינדער וועלן אויפוואקסן מיט דעם שטאלץ פון דעם טאטנ'ס גבורה, מען איז זיך מקריב כדי צו ראטעווען דעם וואויל און די פרייהייט פון אלע ליבע און נאנטע. וואס האט אין ווארשע אין יאר נײַנצן דרײַ און פֿערציק געקאנט געבן דעם אימפולס צו אזא מין העלדישקייט? די עלטערן, די קינדער, די נאענטע, אויב זיי האבן נאך געלעבט, האט זיי דערווארט דער טויט. מען האט גארנישט מער געקענט אויסקעמפן פאר זיי, מען האט זיי מיט גארנישט געקענט ראטעווען. נישט געווען וואס אנצואווערן. דווקא אזא סיטואציע ברענגט אפאטיע און גלייכגילט. ייאוש דערווארמט נישט, ייאוש מאכט אפהענטיג, און צו קעמפן דארף מען האבן באגייסטערונג, גבורה איז נישט געמאלט אן התלהבות. געווינען כבוד? אין וועמעס אויגן האט מען דאס באדארפט געווינען כבוד? אין די אויגן פון די שכנים וואס האבן זיך געפאטשט אין די בייכער פון שמחה

רוזוועלט'ס אמעריקע, דארף איך אייך נאכאמאל דערציילן וועגן דער שיף מיט געראטעוועטע דייטשע פליטים ערב די מלחמה סענט לואיס וואס איז פארטריבן געווארן פון די ברעגעס פון אמעריקע צוריק קיין דייטשלאנד, דארף איך אייך דערציילן וועגן דער שיף שטרומא וואס איז אונטערגעגאנגען צוזאמען מיט נײַן הונדערט געראטעוועטע אידן אינמיטן פון חורבן און קיינער אין די וועלט האט נישט געוואלט עפענען פאר זיי א טויער. מיר ווייסן וועגן די אומגעווענליכע גבורות פון דער קעמפער פון די קעמפער אין דער מלחמה אין ישראל. איז עס דאך געווען א באפרייאונגס מלחמה. איז עס דאך געווען א קאמף פאר דער צוקונפט פון גאנצן פאלק. אבער די קעמפער אין די געטאס, וואס האט זיי געגעבן כח, וואס האט זיי געגעבן התלהבות צום קאמף? עס איז קיין ספק נישט ביי מיר, אז אויב די מרידה וואלט בעדארפט געבוירן ווערן ערשט אין אפריל נײַנצן דרײַ און פֿערציק, וואלט זי אינגאנצן נישט געקומען. דער אמת איז אז דער ווידערשטאנד האט זיך אנגעהויבן אין דער ערשטער מינוט פון דער נאצישער אקופאציע. זי האט געהאט פארשיידענע נוסחאות, געהאט איר המשך, שטייגערונג און קולימינאציע-פונקט אין אויפשטאנד. יא, גבורה פאלט נישט אראפ פון הימל, זי קומט נישט פון פאלק צום יחיד, נאר פון יחידים צום פאלק. איידער מען האט ארגאניזירט א קאלעקטיוון אויפשטאנד, איז געווען דער ווידערשטאנד פון יחידים. שכל איז א סומע פון דערפארונגען. א קינד ווייסט נישט צוצושטרעקן די האנט צום פייער ערשט נאכדעם וואס ס'האט זיך אפגעבריט. אבער אזא וויסטע פינסטערע רציחה ווי די פון די נאציס, אזא אכזריות'דיקן גלייכגילט און אפט פארראט פון דעם נאנטן שכן און אויך פון דער ווייטער וועלט, איז נאך פריער נישט געווען און מען האט עס זיך נישט געקענט פארשטעלן. דאס אומגליק איז געפאלן אויף אונזערע קעפ אומגעריכט און יעדער האט געקוקט דעם טויט אין די אויגן אריין, טאקע אויג צו אויג, איינער אליין, און אין אנהייב אויך פלוצלינג און אומגעריכט. ווי אזוי האט יעדער איד באזונדער רעאגירט אין א שעה פון טראגישסטן נסיון. ס'איז שוין אסאך געשריבן געווארן וועגן דער גבורה פון דעם רבים, אבער דער גבורה פון א פאלק ליגט אין דער גבורה פון יעדן איינעם פון דעם פאלק. א גרויסע טאהט פון א יחיד ווערט דער שפיגל אין וועלכן מען זעהט דעם גאנצן כלל. איך וועל היינט דערציילן בעיקר וועגן יחידים, און זאלן די חיים באלצאנס זיך שעמען פאר זייער אייגענער אומוויסיגקייט, קליינקעפלדיגקייט, ענגהארציגקייט, און די בלינדקייט נישט צו זעהן די גרויסקייט פון געטא אפילו ווען די גבורות זענען נישט געווען אזוי ספעקטאקולאר ווי אין א האליוואודער פילם. אסאך פון דעם וואס איך וועל דא דערציילן האבן מאנכע פון אייך אפשר שוין געליינט אין מיין ראמאן תהום וואס האט זיך געדרוקט אין פארווערטס. דאס איז טאקע מיין ציל ביים שרייבן וועגן יענע צייטן. אפשר האט עימיצט געמיינט אז איך האב עס אויסגעטראכט. א ראמאן איז דאך פיקשן. היינט וועל איך אויך אנגעבן עטליכע מקורים וואו דאס איז געשען אין אמת'ן לעבן. א גביית עדות פון נתן עק, געדרוקט אין פֿינף און זיבעציק יובל נומער צוקונפט גיט איבער. דאס איז געווען סוף נײַנצן נײַן און דרײַסיק. עס עס לייט אויף פערד האבן געיאגט אידישע זעלנער מלחמה געפאנגענע אויפן וועג קיין ביאלא פאדלאסקא. ווער עס האט נישט געקענט לויפן אזוי שנעל ווי די פערד איז דערשאסן געווארן. אינמיטן לויפן האט מען איבערגעגעבן איינער צום אנדערן אז מען גייט זיך ווארפן אויף די דייטשן. עטליכע הונדערט אידן קעגן עטליכע עס עס לייט, מען האט זיי לייכט געקענט בייקומען. דאס איז געווען קלאר. אבער אינמיטן דער בהלה און פחד פארן טויט, איז איינעם אין איינעם פון די אידן געבליבן א קלארער קאפ, און ער האט פארשטאנען אז אויב זיי וועלן דערהארגענען די עטליכע עס-עס לייט, וועלן די דייטשן זיך נוקם זיין, און די אידן פון די ארומיגע שטעטלעך וועלן דערפאר באצאלן אלע.

פון אויסערגעווענליכער גבורה. א שפרונג צו נײַנצן פֿינף און פֿערציק. די אליאירטע האבן זיך דערנענטערט צו די טויטן לאגערן וואו עס האבן נאך געלעבט טויזנטער אויסגעמארטע אויסגעמוטשעטע אידן. די רוצחים האבן שוין געוואוסט אז עס דערנענטערט זיך זייער יום הדין און מורא געהאט צו באגיין א דירעקטן מארד דעמאָלט האָבן זיך אָנגעהויבן די טרויעריק-באַוואוסטע טויטן-מאַרשן. מען האָט געיאָגט די געפֿאַנגענע, געצווינגען זיי צו מאַרשירן און לויפֿן מיילן נאָך מיילן, אָן אַ ביסן ברויט, אָן אַ שלוק וואַסער. ווער עס איז אָפּגעשטאַנען און געבליבן הינטערשטעליק, איז דערשאָסן געוואָרן. העלען גראָסמאַן, וואָס וואוינט הײַנט אין טאָראָנטאָ, איז געווען אין אַזאַ טויט-מאַרש. זי און איר חבר'טע פייגע האבן זיך אנגעהאלטן איינע אין דער אנדערער, דערמוטיגט איינע די אנדערע, און געטיילט זיך מיט דעם ביסן, אויב מען האט אויפן וועג געפונען א שטיקל פארפוילטן קארטאפל, א ביסל גראז וואס לאזט זיך קייען. מען האט זיי געטריבן פארביי אסאך דייטשע שטעט און דערפער, אויב א געיאגטער האט פרובירט גנב'ענען א הייפטל קרויט פון א דייטשן פויער'ס גערעטעניש, האט דער דייטש אנגערייצט זיין הונט, אן אנדערער איז ארויס מיט א ביקס. הונגער, דורשט, דיזענטעריע און מידקייט האבן אונטערגעשניטן די פיס פון די געטריבענע. כ'קאן נישט מער האט פייגע געזאגט איר חבר'טע העלען. דו מוזט, די אליאירטע זענען נאענט. כ'קאָן נישט. נאָך אַ טאָג צוויי. האָסט אויסגעהאַלטן אַזויפיל איבערצולעבן, נאָך אַ ביסעלע און וועסט איבערלעבן. אָבער אין פייגען האָבן זיך אויסגעלאָזט די כוחות. ס'איז אויסגעגאַנגען אַפילו דער ווילן איבערצולעבן. ס'איז מער נישט געווען קיין כוח אַפילו צו וועלן. איר טריט איז.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.